אז די בארה של מרים איז געווען מבמות איז זי געגאנגען הגאי אשר בשדה מואב, און דערנאך ראש הפסגה איז אט די פסגה איז געווען ונשקפה על פני הישימון, און מפרש אויף וואס איז דער ענין פון ישימון אז דאס איז דער ענין פון דעם מדבר, וואס דעמאלטס זיינען נאך אידן האבן זיי זיך געפונען נאך אין מדבר, וואס ער ווערט אנגערופן אזוי דערפאר וואס ער איז שמם, וואס ישימון איז מלשון שמם. דערנאך זאגט רשי דבר אחר א צווייטער פירוש, אז דער נשקפה גייט ניט אויף דער פסגה נאר אויפן באר, אז דער באר איז נשקפה ער זעט זיך אן על פני הישימון. וואס איז דער פירוש בדבר, אזוי ווי דער באר איז נגנז געווארן אין אזא מין ארט וואס אז מען קוקט פון דעם ישימון קען מען דערזען אים דעם באר וואו איז ער נגנז געווארן בימה של טבריא, און בשעת מען קוקט פון דעם ישימון איז אט אט דעמאלט רואה כמין כברה בים זעט מען אן ארט אין ים פון טבריא וואס זעט אויס ווי א זיב וואס דאס איז דער בארה של מרים.
און דערנאך איז רשי מסיים כך דרש רבי תנחומא. דאס וואס רשי איז מוסיף אז כך דרש רבי תנחומא כמדובר לעיל איז דא רשי שולל אט דאס וואס די גמרא ברענגט אין שבת און דאס וואס די גמרא ברענגט און ירושלמי ברענגט אין כלאים אין כתובות ובכמה מקומות, אויכעט וואס ווערט געבראכט אין מדרש במקום אחר. וואס דארטן שטייט אין גמרא זאגט ער אין שבת אז בשעת מ'וועט ארויפגיין דער וואס וויל זען בארה של מרים וועט ער ארויפגיין אויף הר הכרמל און פון דארטן וועט ער זען בימה של טבריה וועט ער זען כמין כברה קען מען דאס נישט זאגן אז דאס איז דער פירוש אויף ונשקפה על פני הישימון וואס דאס איז דער פירוש תמוה וואס לא זכיתי להבין אין מפרשי הירושלמי כרמל איז אין ארץ ישראל, מה שאין כן די ישימון איז דאך פשוטם של כתובים און אזוי איז דער פירוש אז זיי זיינען דעמאלט געווען אין מדבר איידער זיי זיינען אריין אין ארץ ישראל און דארט איז געווען ונשקפה על פני הישימון קען מען דאך דאס ניט זאגן אז דאס איז דער ענין די זעלבע זאך וואס בשעת מען שטייט אין כרמל זעט מען וואס דערפאר ווייל רש י זאגט כך דרש רבי תנחומא, פרעגט דער בן חמש למקרא וועט אנהויבן לערנען גמרא, וועט קומען צו מסכת שבת און וועט זען אז מען דארף גאר גיין אויף הר הכרמל, וועט ער פרעגן א שאלה ווי קומט עס צו ישימון מען דארף זיך זיין אין הר הכרמל? וואס דערפאר איז רשי באווארנט עס גלייך אז כך דרש רבי תנחומא, רבי תנחומא שטייט אז מ'שטייט מ'דארף גיין אז מ'זעהט עס פון ישימון, און דרוף איז דא נאך א נאך א דיוק, אין כמה מדרשים אויך אין ירושלמי שטייט דער לשון ווי עס שטייט בנוגע צו הר הכרמל שטייט דארט דער לשון הר הישימון, אזוי דער לשון אין ירושלמי, ניט ישימון נאר הר הישימון. רש י ברענגט נישט אראפ דעם ווארט הר וואס דאס איז אין יעדער ענין אין רש י איז דאך בדיוק און פארבונדן מיט פשוטו של כתובים, אויב דאס וואלט געדארפט צוליב דערויף ארויפגיין אויפן הר הישימון כדי מען זאל זען ווייטער ביז אין ימה של טבריה ווי דער לשון איז אין ירושלמי, אט דעמאלט איז נישט פארשטאנדיק אין פשוטו של כתובים, האט געדארפט שטיין הר הישימון. בפרט נאך אז אין זעלבן פסוק שטייט אז ס'איז דא גיא און ס'איז דא שדה מואב, וואס גיא באווייזט למטה מן הרגיל, שדה מואב באווייזט על דרך הרגיל, במות און ראש הפסגה באווייזט למעלה מן הרגיל, איז אויב פני הישימון וואלט געווען דער טייטש אויף א הר, וואלט געדארפט שטיין אין פסוק הר. וואס דערפאר זאגט רש י ניין, ישימון איז דער טייטש מקום שמם, וואס דאס איז די, ער אונטערשטרייכט מער נישט אט דאס וואס דאס איז א שממה, ס'איז א ענין של מדבר, אבער אין אלע איבעריגע זאכן איז ער גלייך מיט שטח כל הארץ, עס איז ער איז ניט קיין גיא, ניט קיין טאל און ניט קיין בארג. וואו שטייט דאס אזוי? אין ירושלמי שטייט הר הישימון. שטייט ניט הר הכרמל, נישט קוקנדיג אויפן פירוש, אבער שטייט הר הישימון, אזוי שטייט אין כמה מדרשים. זאגט רש י, פשוטו של מקרא איז נישט מסכים אז דאס זאל מען אראפברענגען אז דאס שטייט הר הישימון אז דאס מיינט הר הישימון, אין פשוטו של מקרא פאסט מער נישט ווי דער דרש פון רב תנחומא וואס דארט שטייט דער לשון אז מען שטייט על פני הישימון, ער האט א גלייכן שטח פון אופן האדמה זעט מען דעם ענין ווי דאס איז, ונשקפה זעט מען דעם בארה של מדבר. דאס איז אויכעט נוגע להמדובר לעיל, אט דאס וואס ווערט אראפגעבראכט אין אלטן רבינ'ס שלחן ערוך אז בארה של מרים איז פארבונדן מיט רפואה, און דערפאר ביז וואנעט אז דאס מאנט ארויס א מנהג על כל פנים יש נוהגין, לדלות ממעיינות און מבארות, איז דערפאר דאס פארבונדן דערמיט צי מען דארף אויף דרוף האבן א דרגה אין עבודה, צי ס'איז יש נוהגין, א יעדער קען דערצו צוקומען. און דא איז דער חילוק ווי דאס איז בפשטות צי מען דארף ארויפגיין פריער אויף א בארג וואס דאס באווייזט אז ער ווערט נתעלה בעבודתו און דעמאלטס זעט ער בארה של מרים, אדער ווי רשי זאגט אפילו אז ער גייט ניט אויף א בארג, נאך מערער, ער געפינט זיך אין א מדבר שמם, גיט אים דער אייבישטער דעם זכות און די כח הראי' בעיניים, אז אויב נאר ער וויל קוקן אין דער זייט פון ימה של טבריה, ווי די גמרא טייטשט אפ טבריה שטובה ראייתה, איז דאס א ראי' טובה און ער דערזעט די בארה של מרים. און דאס איז פועל פעולתו מיט אלע תוצאות שבדבר, ביז דאס ברענגט אראפ די בריאות בנפש די נשמה און די בריאות בגוף, און כמדובר כמה פעמים איז דאס נישט קיין סתירה וואס ער זאגט אין זהר אז תוקפא דגופא חולשא דנשמתא וכו', וכידוע אויף דרוף די שטורעמדיגע קשיא, ס'איז דא אין די בריוו וואס ווערן געשריבן צו דעם אלטן רבין פון דעם מגיד און צו ר' אברהם המלאך ווי שוין געדרוקט אין התמים. אז א קליינע לעכעלע אין גוף איז דאס א גרויסע לאך אין נשמה, איז ער ניט, איז עס זעט מען זיך א פארקערט אז תוקפא דנשמתא איז פארבונדן מיט תוקפא דגופא, איז דאס דער חילוק בזה צי דאס איז א מציאות פון חומריות אדער דאס א מציאות פון גשמיות, בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע פון כלים ואילים וואס אין כאן עבירות וואס אין כאן המקום להאריך בזה. און דער עיקר איז בנוגע לפועל, איז די ענין נפלאות שבפירוש רשי, האט מען ארויס פון דער רשי אז אפילו אז א איד געפינט זיך אין א מדבר שמם דארף ער וויסן זיין אז ס'איז דא א ענין וואס טובה ראייתה אז בראייה בעלמא קען ער דערזעהן אויב ער וועט נאר קוקן אין דער זייט, און אטא דעמאלט איז הקדוש ברוך הוא עוזרו אז ער וועט דערזעהן. אפילו לכאורה איז דאך דאס א חילוק מן הקצה אל הקצה, ער געפינט זיך אין א מדבר שמם, און דערזעהן דערזעהט ער ימה של טבריא, און אין ימה של טבריא גופא איז דא א ענין וואס דארט איז דאס באהאלטן געווארן, און אף על פי כן דערזעהט ער דאס בעיני פון א אידן וואס געפינט זיך אין א מדבר,

ווי דער אלטער רבי טייטשט אפ אז פון די מעשים מאכט מען אז זיי זאלן ווערן מעשים טובים, אפילו ווען דאס רעדט זיך אין מעשה המצוות איז דערנאך ברענגט מען דאך אריין די שלימות אז דאס ווערט מעשים טובים ווערט דארט מבאר דאס בארוכה און דאס קומט דערנאך אראפ נאך ווען מען געפינט זיך אין גלות און אין גלות גופא אין דעם מדבר פון גלות אין שממות הגלות וואס דאס איז עקבתא דמשיחא איז אָט אָט דעמאָלט זאָגט מען אַז בשעתא חדא וברגעא חדא, איז ער כידוע די מעלה פון ראי' לגבי שמיעה, אַז שמיעה דאַרף מען הערן אַ פרט נאָך אַ פרט ביז וואַנעט פון אַלע פרטים צוזאַמען קאָן ער זיך פאָרשטעלן ווי די זאַך זעט אויס. בשעת ער גיט אַ קוק איז ער תופס כל הענין כולו מיט אַלע זיינע פרטים.